שיעורים בספר התניא אינעם פאריגן שיעור האבן מיר געענדיגט לערנען וויאזוי לערנען דעם ספר תניא קען זיין א סובסטיטוט און זיין אנשטאט אריינגיין אויף יחידות צום רבין ווייל אין דעם ספר האט דער אלטער רבי אריינגעלייגט כל התשובות על כל השאלות אלע תשובות אויף אלע שאלות וואס די אנ"ש וועלן פרעגן יעדער איינער לפי ערכו. און ממילא קען יעדער טרעפן אן ארט אין דעם ספר א הוראה פרטית און א תשובה אויף יעדע זאך. נאך מער, דאס איז טאקע דער ענין, די ספעציעלע מעלה, די תועלת, די ספעציעלע תועלת פון דעם ספר, וואס נישט נאר אז ס'איז נישט ווייניגער ווי אלע ספרי היראה וואס זענען נתחבר געווארן דורך גדולי ישראל וואס יעדער איינער קען לערנען, וואס מען זעט טאקע אז פון אלע חלקים פון כלל ישראל לערנט מען דעם ספר התניא, איז אבער דא א ספעציעלע תועלת פאר די וואס פלעגן אריינגיין צום אלטן רבין אויף יחידות וואס פאר זיי איז דער ספר א סובסטיטוט פאר יחידות, און אויף די מעלה שרייבט דער אלטער רבי ביודעי ומכירי קאמינא. אבער ס'קומט נישט ממעט זיין אז נאר פאר זיי איז דער ספר, נאר פאר זיי. האט עס אן עקסטערע מעלה. אבער אזוי ווי אונז האבמיר שוין געלערנט אינעם פאריגן שיעור, ס'איז מקובל פון עלטערע חסידים פון דור דור, אז דער אלטער רבי האט געזען מיט רוח הקודש די פרטי העבודה פון יעדער איינער וואס לערנט און וועט לערנען און האט געלערנט דעם ספר ביז משיח וועט קומען, און ער האט געגעבן פאר יעדעם איינעם די מעגליכקייט צו טרעפן אין תניא די הוראה פרטית פאר זיין עבודה און א תשובה פאר זיינע שאלות אין עבודת השם. און אזוי ווי דער רבי רש"ב האט געזאגט אז דער אלטער רבי האט זיך אריינגעלייגט און האט זיך אריינגעשריבן אינעם ספר און אז ווען מען לערנט תניא רעדט מען מיטן רבין איז ממילא איז פון דעם פארשטאנדיג אז יעדער איינער וואס לערנט דעם תניא איז פון יודעי ומכירי פונעם אלטן רבין. וואס טוט זיך אבער למעשה מיט איינער וואס פארשטייט נישט? ער לערנט און ער שפירט נישט ווי ער פארשטייט. ס'איז דאך למעשה נישט אויסגעשטעלט דער ספר אויף ווי א ליסט פון הנהגות און עצות, נאר ס'איז א ספר וואס מען דארף לערנען. און נאך מער, אינעם ערשטן שיעור פון די הקדמה האבמיר אויסגעשמועסט איינע פון די קשיות איז געווען אז ס'איז דא מענטשן וואס שכלו ודעתו מבולבלים, אויב זיין זיין ער איז עס איז ער איז צומישט און ער איז פארטונקלט בקושי יוכל לראות את האור כי טוב, וועט ער נישט קענען זען, אפילו אין א ספר וואס האט ליכטיגקייט, און דאס האבמיר נאכנישט דערווייל פארענטפערט, אפילו מיט יודעי ומכירי קאמינא, ווייל ס'קען זיין אז אפילו דער ספר האט די עצות אין עבודת השם, איז קען זיין אז ער אז ער איז מבולבל און ער וועט עס נישט פארשטיין. אויף דעם לאמיר לערנען ווייטער אינעווייניג, זאגט דער אלטער רבי. ומי שדעתו קצרה להבין דבר עצה מתוך קונטרסים אלו, דער וואס זיין שכל איז צו קורץ און ער פארשטייט נישט א זאך א דבר עצה פון די קונטרסים, יפרש שיחתו לפני הגדולים שבעירו, זאל ער זיך דורכשמועסן מיט די גדולים, מיט די משפיעים פון זיין שטאט. והימ י וואונען אי און זיי וועלן עס אים געבן צו פארשטיין. ואליהם בקשתי שלא לשום יד לפה, און צו זיי, צו די משפיעים, בעט איך אז זיי זאלן נישט צולייגן א האנט צום מויל, דאס טייטש צו שווייגן, און נישט וועלן ווייזן אז זיי זענען די וואס פארשטייען יא, להתנהג בענווה ושפלות של שקר חס ושלום, זיך צו פירן מיט א פאלשע ענווה און שפלות, וואס ענווה און שפלות דארטן וואו ס'דארף נישט זיין איז א ענין פון שקר. וכנודע עונש המר על מונע בר, אזוי ווי ס'איז באוואוסט וועגן דעם ביטערן עונש אויף דעם וואס פארמיידט דער וואס האלט צוריק עסן, בר איז טייטש תבואה אין די לשון הגמרא, וגודל השכר און די גרויסקייט פונעם שכר פון דער וואס לערנט יא מיט א צווייטן, ממאמר רזל על פסוק מאיר עיני שניהם השם, די גרויסע שכר פון דער וואס טוט לערנען מיט א צווייטן אז דער אייבערשטער טוט באלייכטן ביידע אויגן סיי פונעם רבי'ן און סיי פונעם תלמיד. די גמרא טייטשט דארטן די פסוק אין משלי רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם השם, רש איז טייטש דער ארעמאן דער וואס איז ארעם אין תורה און איש תככים איז דער וואס איז רייך אין תורה איז די גמרא מסכת תמורה מסביר אז די פסוק זאגט מאיר עיני שניהם השם ווען דער רייכער לערנט מיטן ארעמען, דאס טייטש דער רבי לערנט מיטן תלמיד, באלייכט דער אייבערשטער ביידע'ס אויגן מיט א ליכטיגקייט וואס איז העכער פון זיי ביידע, כי יאיר השם פניו אליהם אור פני מלך חיים, אז דער אייבערשטער וועט באלייכטן די אויגן פון די משפיעים און רביים וואס וועלן לערנען מיט זייערע תלמידים צו די ליכטיגקייט פון פני מלך חיים, ומחיה חיים ויחיי ומחיה חיים יזכנו ויחיינו לימים אשר לא ילמדו עוד איש את רעהו וגומר כי כולם ידעו אותי וגומר. דער וואס גיבט לעבן צו די לעבעדיקע זאל אונז מזכה זיין און מאכן דערלעבן די טעג, און זוכה זיין צו די טעג ווען מען וועט מער נישט דארפן לערנען איינער מיט'ן אנדערן צו וויסן דעם אייבערשטן, ווייל אלע וועלן וויסן דעם אייבערשטן פון קליין ביז גרויס, פארוואס כי מלאה הארץ דעה את ה' וגומר, ווייל די ערד, די גאנצע וועלט, וועט זיין פול מיט וויסן דעם אייבערשטן, אזוי ווי די וואסערן, כמים לים מכסים ווי די וואסערן פארדעקן דעם ים אמן כן יהי רצון. והנה אחר שנתפשטו הקונטרסים הנזכרים לעיל בקרב כל אנש הנל, נאכדעם ווי ס'איז ווי די קונטרסים די דערמאנטע קונטרסים האבן זיך צושפרייט צווישן אלע אנש בהעתקות רבות מידי סופרים שונים ומשונים מיט אסאך קאפיס איבערשרייבונגען פון די הענט פון פארשידענע און משונה'דיגע שרייבער הנה על ידי ריבוי ההעתקות שונות רבו כמו רבו הטעות סופרים במאוד מאוד ס'האבן זיך, וויבאלד מ'האט אזויפיל מאל איבערגעשריבן, האט זיך זייער פארמערט די טעותים, און אזוי ווי אונז האמיר שוין געלערנט פריער ווען אונז האמיר געלערנט די הקדמות פון די צדיקים פון רבי ר' זישע און רבי יודא לייב הכהן, אז ס'האבן זיך אריינגעכאפט גרייזן על פי טעות, און עס איז געווען אזעלכע וואס האבן בכוונה מזייף געווען פארשידענע ענינים פון תניא אז מ'זאל זיך קענען פארטשעפענען, וואס קען זיין אויף דעם איז די אלטע רבי מרמז די ווארט משונים, משונה'דיגע שרייבער, ולזאת נדבה רוחם של אנשים אפרתים הנקובים הנל מעבר לדף, און וועגן דעם האבן באוויליגט די גייסט פון די חשוב'ע מענטשן וואס זענען אויסגערעכנט אויפן אנדערן זייט פונעם בלעטל, לטרוח בגופם ומאודם להביא את קונטרסים הנל לבית הדפוס, זיך צו מטריח זיין מיט סיי פיזיש און סיי פינאנציעל צו ברענגען די קונטרסים די תניא צום דרוק, מנוקים מכל סיג וטעות סופרים אויסגערייניגט פון יעדן פסולת און פון טעותים ומוגהים היטב און גוט איבערגעקוקט, ואמינא לפעלא טבא יישר חילא און אויף דעם זאג איך א גרויסן שקויעך, ולהיות כי מקרא מלא דבר הכתוב ארור מסיג גבול רעהו ס'איז דאך א פסוק בפירוש פארשאלטן זאל זיין דער וואס איז מסיג גבול פון א צווייטן איד, וארור, די ווארט ארור מיינט בו קללה, בו נידוי חס ושלום וכו', על כן כיהודה ועוד לקרא, איז אזוי ווי מען ברענגט א ראיה צו א פסוק וואס דאס איז דאך איבריג ווען די פסוק אליין זאגט דארף מען נישט ברענגען קיין ראיה, קאתינא למשדי גודא רבא על כל המדפיסים, קום איך לייגן א גרויסן איסור אויף אנדערע דרוקערס שלא להדפיס קונטרסים הנל לא על ידי עצמם ולא על ידי גירא דילהון, מען זאל נישט דרוקן די קונטרסים נישט אליין און נישט דורך א פארטרעטער, בלתי רשות הנקובים הנל. אן די רשות פון די וואס מען האט פריער דערמאנט, משך חמש שנים מיום כלות הדפוס, במשך פון די קומענדיגע פינף יאר נאכן ענדיגן דעם דרוק, ולשומעים ינעם ותבא עליהם ברכת טוב, די וואס וועלן פאלגן וועט זיך צוהערן וועט זיין גוט און עס וועט זיי קומען גוטע ברכות, כה דברי המלקט לקוטי אמרים הנל, דאס זענען די רייד פונעם מלקט פונעם ספר לקוטי אמרים וואס מען האט פריער דערמאנט.